פארן קומען צו אונז קיין מאנטריאל און אונז געבן אזא אינטערעסאנטער און פיינעם רעפעראט וועגן חסידות, ס'איז אלעמאל גוט צו הערן זיינע רעפעראטן און מיר האבן אסאך געלערנט פון דעם. א יישר כח דער ביבליאטעק. פארן איינארדנען דעם אוונט, דעם דירעקטאר פון ביבליאטעק פאול טרעפמאן מיט זיין גאנצן סטעף, א דאנק מאניא לערמער מיט איר קאמיטעט פאר איינארדנען אז מען זאל פארקויפן ביכער און עס זאל זיין א שטיקל קבלת פנים. און אונזער גאסט האט אויסגעזאגט אז די חשוב'ע געסט וואס מיר האבן דא אין זאל, דער פרעזידענט און צוויי וויצע פרעזידענטן פון דעם אידישן וועלט-ראט פאר אידיש, זענען געקומען פון אלע עקן וועלט, ניו יארק, מעלבורן, תל אביב, זענען געקומען צוליב אנדערע עניינים. איך וואלט עס נישט אויסגעזאגט, אבער דעמאלט וואלטן מיר זיך געדארפט קריגן, איך וואלט געזאגט אז זענען געקומען צוליב דאקטער קלעפפיש, און דאקטער קלעפפיש וואלט געזאגט אז זענען געקומען צוליב מיר, האט ער מן הסתם ספעציעל געזאגט זענען געקומען צוליב א דריטע זאך, בכדי עס זאל בלייבן זיין שלום צווישן אונז. איך בין געוואוינט ביי אלע פריערדיגע אוונטן לכבוד מיינע ביכער. אז פלעגט שיינדל זיצן נעבן מיר, היינט זיצט זי דארט כמעט ביים סוף, אבער וואו נאר שיינדל זיצט איז זי נעבן מיר, און איך בין נעבן איר. פארהאן א גאנצקייט ביי אונז, זי איז א שותפ'טע. אפילו אין מיין שרייבן, זי ליינט פון דעם ערשטן אנווארף פון א מעשה אדער דערציילונג און א ראמאן, ביז אלע גלגולים וואס עס גייט אדורך און עס ווערט אוועקגעשיקט צום דרוק, און ווי אין אלע פריערדיגע ביכער האט זי אויך דא געהאלפן מיט מאכן די קארעקטורן, ס'נישט שייך צו זאגן א דאנק ווייל עפעס איז ביי אונז א געפיל אז אלץ וואס מיר האבן איז איין זאך און מיר האבן עס ביידע צוזאמען. פארשטייט זיך אז איך וועל נישט רעדן היינט וועגן חסידות, נאכדעם וואס מען האט געהאט אזא עלאקווענטן רעדנער. איך וויל נאר מוסיף זיין צו דעם וואס ער האט געזאגט א ווערטל וואס בובער זאגט אין זיין בוך משה, און ער רעדט וועגן דער גאנצער געשיכטע פון יציאת מצרים, ווי ער פארשט אויס די היסטארישע פאקטן, די ארכעאלאגישע פאקטן, און ווי אזוי דאס קומט זיך צוזאמען מיט דעם וואס מיר קענען. פון חומש, און ער זאגט דארטן, און דאן קומט ער צו די ניסים וואס ווערן דערציילט פון יציאת מצרים מצרים, און ער זאגט אז ניסים, פון ניסים קען מען לערנען פונקט אזויפיל ווי פון געשיכטע, ווייל די ניסים, אויב זיי גיבן אונז נישט א בילד פון פאקטן, גיבן זיי אונז א בילד פון דער ענטוזיאזם וואס די געשיכטליכע פאקט האט ארויסגערופן ביי דעם פאלק פון יענער צייט, און פון דעם ענטוזיאזם קען מען לערנען די גרויסקייט פון דעם פאקט. ס'איז דא אסאך צו לערנען אין חסידות, וויל איך זאגן, איך וואונדער זיך אז איך קום אין א ביבליאטעק אומעטום אויף דער וועלט, נעם איך ארויס א בוך פון אידישע געשיכטע און גיב א קוק אין דער ביבליאטעק איז דא פון פון אונטן סטעמפעלעך ווער עס האט עס וויפיל מאל מען האט עס ארויס גענומען און זע געוואלדן געשריגן די אידישע געשיכטע ליינט זיך ווי א שפאנענדיגע ראמאן פארוואס ליינט מען עס אזוי ווייניג און אויך אין אין חסידות איז פארהאן אזוי פיל צו שטארקן אונז. אין אונזער טאג טעגליך לעבן אז מיר דאכט זיך מען לערנט נישט גענוג וועגן דעם, איז אפשר דורך דער מעשה וועלן מיר זיך אריינפלעכטן אין דעם ענטוזיאזם פון די וואס האבן דערציילט וועגן די ניסים, פון די וואס האבן געשאפן די מעשה, און דערפילן אביסל פון דעם גייסט פון חסידות ווען עס איז געשאפן געווארן. חסידות, דאקטער קלעפפיש האט גערעדט וועגן די רעוואלוציעס פון חסידות. חסידות האט אויך געשאפן א רעוואלוציע קעגן טרויער. ס'איז פאר דעם בעל שם טוב חסידות, די חסידות וואס מיר קענען איז באקאנט אין די אידישע געשיכטע חסידי די חסידות אשכנז, חסידי אשכנז, דארטן איז א טרויעריגע חסידות פון פאסטן און און צירופים, דאכט זיך אז רבי אהרן פון קארלין האט געזאגט אז די גרעסטע זינד איז עצבות, פון וואנען לערנט ער עס? אז אין די תוכחה. ווערט אויסגעוויזן דא די אלע קללות פאר שטראף וואס אידן וועלן באשטראפט ווערן, ווערט נישט אויסגערעכנט קיין איין זינד, ווערט אויסגערעכנט נאר איין זינד, וועלכע זינד? ווייל זיי האבן מיך נישט געדינט מיט שמחה. דאס וואס זיי האבן נישט געהאט קיין שמחה, די עצבות, האט ער געזאגט איז די גרעסטע זינד, און דאס איז געווען איינע פון די רעוואלוציעס אז מען קען אפילו תשובה טון דורך. שמחה. איך האב געזאגט אז איך וויל נישט רעדן וועגן חסידות, איך וויל אביסל זכרונות זיך טיילן מיט אייך, ווי אזוי ווען איך בין געקומען צו חסידישע ליטעראטור. און געווען איז עס ווען איך בין נאך געווען גאנץ יונג, איך בין אלט געווען צוועלף יאר ווען מיין טאטע איז געווארן רב אין א קליינטשיג שטעטעלע, די ערשטע רבנות סאניק. איך האב שוין דעמאלט געלייענט א בלאט גמרא, געלייענט מיינט לערנען אן א מלמד, און איך האב געדארפט א רבי, א מלמד וואס זאל מיך פירן העכער, אין דעם שטעטל איז אזא נישט געווען, איז כאטש איך בין געווען א שוואך יונגעלע, האט מען מיך אוועק געשיקט אין א ישיבה קיין ווארשע, אין דער מתיבתא, דער זיידע האט געוואוינט אין ווארשע, בין איך דאך נישט געווען אין. אינגאנצן אין דער פרעמד, אבער ס'איז געווען צו ווייט פון זיידע פון פאינסקע גאס ביז צו דער ישיבה אויף שוויענטאיערסקע, בין איך זונטאג אינדערפרי אוועקגעפארן ישיבה, האב זיך איינגעדינגען ערגעץ צו נעכטיגן און צו עסן, און פרייטאג נאכמיטאג בין איך געקומען צום זיידן איינמאל, דאס איז געווען פאר א ווינטער. א שווערע ווינטער אינדערויסן האט געשנייט און ס'איז געוועזן א ווינט א פרייטאג צונאכטס און דער זיידע איז געגאנגען גיין אין שול אריין איך האב עפעס נישט געפילט זיך איך ווייס אליין נישט פארוואס איך האב נישט געפילט זיך צו גיין אין שול אריין האב אויסגעטראכט א תירוץ אז דער קאפ טוט מיר וויי און אזוי ווי איך האב געזאגט אז דער קאפ טוט מיר וויי האב איך געפילט אז ער טוט מיר טאקע וויי קומט צו מיין מאמי און גיבט מיר א ריר אן שטערן זאגט זי אוי דו האסט דאך היץ. און מען מעסט מיר די היץ, כ'האב טאקע גרויסע היץ, אפשר דערפאר האב איך נישט געהאט קיין חשק. הקיצור איך בין קראנק געווארן, א שוואך יונגל בין איך געווען, האט מען מיך נישט געלאזט שוין מער גיין אין ישיבה אריין, בין געלעגן אין בעט, אבער א בחור'ל וואס איז געוואוינט אין בית מדרש, האט געלערנט אין בית מדרש, קען נישט סתם ליגן אין בעט ליידיג, קיין גרויסער מתמיד בין איך נישט געווען, דערווארט אז מען האט געזען אז איך גיי אראפ פון בעט און גיי אריין אין אין בית דין שטוב ארויסנעמען א ספר, האבן די מומעס געמיינט אז איך בין אזא געוואלדיגער מתמיד איך וויל נישט מפסיק זיין פון לערנען אפילו ווען איך בין קראנק, אבער צו וואס האב איך זיך צוגעכאפט? צו די חסידישע ספרים. דארט קודם האב איך געכאפט טאקע דעם פעטער אברהם'ס ספרים און האב איבערגעליינט און דער זיידע איז געווען א פארשער פון חסידות און האט געהאט א ריזיגע ביבליאטעק, איך וועל זאגן כמעט אלץ וואס איז געשריבן געווארן. וועגן חסידות אין די צוויי וואכן, אפשר האט גענומען צוויי וואכן ביז כ'בין געזונט געווארן, איך בין נישט געשלאפן ביינאכט, כ'האב זיך צוגעכאפט, האט מיך אזוי פארכאפט דער ענין חסידות אז כ'האב געהאלטן אין איין ליינען גאנצע נעכט און בין דעמאלט אדורך געגאנגען אלע פאליצעס מיט חסידישע ספרים, נו, בין איך שוין געווארן א חסיד, איך בין. נישט געבליבן אין ישיבה, מען האט געזען אז ס'איז צו שווער פאר א שוואך יונגל, איך בין אהיימגעפארן צוריק לערנען ביים טאטן, אבער דאס חסידות האט שוין געברענט אין מיר, און וואס איז וואס דארף א חסיד טוהן? פארן צום רבי'ן. נו האב איך אנגעהויבן צו רעדן צום טאטן צו דער מאמען איך וויל פארן קיין גער האט מען געזאגט א קינד וועט מען ארויס לאזן אליין איך האב געהאט א יונגערן ברודער וואס איז געווען נאך מיט צוויי און א האלב יאר יונגער פאר מיר האבן מיר ביידע זיך אפגערעדט אז מיר וועלן זיך ארויס גנב'נען פון דערהיים און מיר וועלן פארן צום רבי'ן אן טאטנס וויסן. אבער מ'דארף דאך האבן פאר הוצאות, איז דארטן געווען, סאניק איז געווען נישט ווייט פון די ווייסל, און די גאנצע געגנט פון סאניק ביז די ווייסל איז געווען מיין טאטנ'ס, דער רב פון דער אומגעג פון דער שטאט און פון דער אומגעגנט איז דארטן געווען, אין איין דארף איז געווען איין איד, אין א צווייטן זענען געווען דריי אידן, און אויף א יום טוב זענען זיי אלע געקומען אין שטאט אריין דאווענען. האט מען זיך אפגערעדט אז מען וועט גיין צופיס ביז צום סטאטיק, ביז צו די שיף אויף די ווייסל, און אויף דער ווייסל האט געקאסט נאר א קליינע פאר גראשן, כ'ווייס דארטן עפעס א זלאטע צי וויפיל צו פארן קיין ווארשע, און אין ווארשע האט מען דאך דעם רייכן זיידן, א ווארשעווער רב איז נישט געווען קיין ארעם מאן, און דער זיידע וועט אונז שוין געבן אויף הוצאות צו פארן ווייטער קיין גער, דאס איז געווען. שוין זומער, דאס איז געווען נאך דעם ווינטער, אויף שבועות וועלן מיר פארן קיין גער. נו, וואס מיר זענען אדורך געגאנגען אויף דעם וועג ביז צו די ווייסל, איר ווייסט, מיר זענען חסידישע יונגעלעך מיט פאהלעך, מיט די אידישע היטעלעך, און אפילו פויערים אין דארף וואס האבן גארנישט געוואוסט, ליינען האבן זיי נישט געקענט, אבער פיינט צו האבן א איד, אָט האָט מען יאָ געקענט, מע האָט אונדז נאָכגעװאָרפֿן שטײנער און מע האָט אונדז געיאָגט, און צו אַלע צרות נאָך האָט זיך בײַ מײַן ברודערל האָט זיך אָפּגעריבן פֿון גײן אַ סך, מע איז געגאַנגען, איך װײס, מײַלן צו פֿיס, האָט זיך אָפּגעריבן אַ פֿיס, האָט ער זיך אַװעקגעזעצט, האָט נישט געװאָלט גײן װײַטער, זאָג איך, קום צוריק אַהײם, ער װיל צוריק אַהײם אױך נישט גײן, ס'טוט אים װײ, אַז ער גײט, נאָר ער איז געזעסן, האָט נישט געװאָלט גײן אין ערגעץ. הקיצור, סוף-כּל-סוף. איז ער געגאנגען מיט מיר, מען איז אריין, מען איז אנגעקומען צו א איד אין דעם דארף, דער דער הויפט איד, דער וואס האט געלערנט מיט די קינדער עברי, איך וואלט נאך געקענט איהם עפעס צולערנען, כאטש איך בין נאכנישט געווען קיין בר מצוה, אבער א איד מיט א גרויסע ווייסע בארד, מען האט אויסגעמאלקן די קי, מען האט אונז געגעבן פרישן קעז, מען האט אונז נישט געלאזט אוועקפארן ביז מען וועט דארטן איבערנעכטיגן, צומארגנס האט דער זוהן אונז צוגעפירט. צו דער ווייסל און ארויפגעזעצט אויף א סטאטיק אויף א שיף מיר זאלן פארן קיין ווארשע. נו, מיר זענען סוף כל סוף אנגעקומען צום זיידן און אים געזאגט אז מיר זענען נישט, אה זאגט ער, אזעלכע טייערע געסט, מ'איז נישט געקומען צו דיר, מיר פארן קיין גער צום רעבן. זאגט ער, ס'איז דאך נאך דריי טעג צו שבועות, מוזטו פארן שוין היינט, איך וויל דיך אויך זען. ס'איז אדורכגעגאנגען א טאג. עס איז דורך געגאנגען נאך א טאג, עס איז שוין ערב שבועות, עס איז דער לעצטע טאג וואס מען קען נאך פארן קיין גער, און איך גיי אריין צום זיידן און זאג, זיידע שוין מיר דארפן האבן געלט אויף די קאלייקע מען זאל קענען פארן קיין גער, זאגט ער מיר יידל וויפיל חסידים קומען צום רעבין קיין גער אויף שבועות? זאג איך מען זאגט אז ארום צעהן טויזענט זאגט ער יא ס'זענען געקומען קיין גער אויף די יום טובים זענען געקומען אסאך זאג איך זאגט ער צעהן טויזענט אידן קומען צום רעבין קיין גער צו מיר קומט קיינער נישט נאר צוויי זענען געקומען זאגט ער ווילן זיי אויך אוועק פארן. נו, וואס האבן מיר שוין געקענט טוען אז דער זיידע בעט זיך אז ער וויל האבן צוויי חסידים אויף שבועות? הקיצור, מיר זענען דעמאלט קיין גער נישט געפארן, מיר זענען געבליבן שבועות ביים זיידן, און נאך שבועות האט ער גענומען א טאכטער און האט אונז אהיימגעפירט, נישט געלאזט אליין פארן, צוריק אהיימגעפירט צום טאטן קיין סאניק. נו, מ'האט צוריקגעקומען אהיים, איז האב איך א געוויסע צייט געלערנט ביים טאטן, דערנאך מיך אוועקגעשיקט צום זיידן, צום טאטנ'ס טאטן קיין סגערש, ער איז געווען אזוי א מתמיד, א סיסטעמאטישער לערנער, אז איך בין אויפגעשטאנען פארטאג האט ער שוין געלערנט, אז כ'בין געגאנגען שלאפן האט ער נאך געלערנט, ער האט זיך געמאכט פון, אליין געמאכט פון, ס'האט געווען א הענדי וואס מען זאגט דא, געמאכט אזא שטענדערל וואס האט ער ארויפגעשטעלט אויפן טיש און געשטאנען און געלערנט, און ביי אים האב איך גענומען לערנען, אין די מתיבתא וואס איך האב געלערנט האט ער געזאגט ס'איז א רבנות פאבריק, א רבנים פאבריק, מען האט אנגעהויבן לערנען יורה דעה. ער האט גענומען לערנען סיסטעמאטיש, מען האט אנגעהויבן פון חומש, געלערנט צוערשט דעם פסוק אין חומש מיט די מפרשים, פון חומש געגאנגען צו גמרא, פון גמרא צו געגאנגען צו ראשונים, ביז מען איז צוגעקומען סיסטעמאטיש צום יורה דעה, און דאס וואס איך האב געלערנט דעמאלט ביים זיידן געדענק איך עד היום הזה, אזוי סיסטעמאטיש האט ער געלערנט, דאס איז מיר בייגעשטאנען. דאס איז מיר בייגעשטאנען אביסל שפעטער, ווען מיין כיתה, די קלאס מיט וועלכע איך האב געלערנט נאר א האלבן זמן אין די מתיבתא, איז זיך געגאנגען פארהערן פאר הוראה, האב איך שוין געוואוסט אז איך וועל קיין רב נישט זיין. אבער דער טאטע, און ספעציעל דער זיידע, האבן אזויפיל האפנונגען געלייגט אויף מיר, דער עלטערע ברודער איז שוין געווען אין ארץ ישראל, דער יונגערע האט מען געזען אז ער וועט קיין רב נישט זיין, איז דער איינציגער וואס זאל ציען די קייט פון אזויפיל דורות רבנים בין איך, און דער זיידע האט געהאט נאך א בטחון, איך הייס נאך זיין טאטן, און אז מ'הייסט נאך אזא צדיק קען עס נישט אנדערש זיין, נאר כ'וועל זיכער זיין א רב. הקיצור, מ'האט מיר אנגעהויבן זאגן איך זאל פארן קיין ווארשע און זיך פארהערן צוזאמען מיט מיין כיתה, צוזאמען מיט מיין קלאס, און קריגן היתר הוראה. האב איך זיך נישט געקענט אקעגנשטעלן און בין געפארן, און האב געוואוסט אז איך וועל אדורכפאלן, און דערמיט וועט עס זיך ענדיגן. כ'קען נישט, פארפאלן. איז אבער געשעהן אזא מעשה, ס'זענען געווען א עטליכע רבנים האבן געפרעגט פראגעס, מ'האט ארויסגעכאפט דעם דעם דעם, און מ'האט געדארפט ענטפערן, און איך בין געשטאנען כ'האב זיך אוועקגעשטעלט אין אין א ווינקל, כ'האב זיך בין נישט כ'בין טאקע נישט געווען צוגעגרייט, דערווייל האט איין רב געפרעגט א קליגעטשקע שאלה. ער האט געפרעגט אז מ'האט אויף א חתונה האט מען אפגעקאכט דרײַסיק פיס פאר גאלע, און ס'האט זיך שפעטער ארויסגעוויזן אז איינער איז געווען טרייף. האט געפרעגט א בחור, נו וואס זאגסטו חיים לייב קענסט דאך לערנען? יא ס'איז יא אזוי האט דער בחור געענטפערט ס'איז טרייף דרײַסיק מאל ס'איז נישטא קיין שישים. האט ער געפרעגט א צווייטן, יענער האט געזאגט דאס זעלבע. ער האט געפרעגט א דריטן, האב איך געזען אז אפילו די רבנים, די פרעגערס, אויספרעגערס, ווינדערן זיך פארוואס ער פרעגט נאך. ערשטנס איז עס אזוי פשוט, וועלכעס קינד ווייסט נישט אז ס'מוז זיין זעכציק מאל אז ס'זאל בטל ווערן אז נישט איז עס טרייף. צווייטנס, אז איינער האט שוין געגעבן דעם ריכטיגן ענטפער. וואס איז די קונץ וואס ער פרעגט נאך איינעם א יענער, יענער ווייסט אויך. אז איך בין אזוי געשטאנען אין ווינקל און האב געטראכט, אויב ער פרעגט נאכאמאל איז א סימן אז דער ענטפער איז נישט ריכטיג. אבער ווי איז עס מעגליך? דרייסיג מאל איז נישטא קיין שישים. און איך האב זיך אנגעשטרענגט. קאנצענטרירט זייער שטארק און ס'איז מיר בייגעשטאנען וואס איך האב געלערנט ביים זיידן, און פלוצלינג האט מיר געגעבן א בליץ אויפן קאפ א מחבר אז עצמות האיסור מצטרפין להיתר שהם מינה, דאס מיינט אז די ביינער ווערן נישט צוגערעכנט צו דעם טרייפענעם, זיי ווערן נאך אפילו צוגערעכנט צום כשר'ן. מיך האט אויך געוואונדערט פארוואס דאס האט מיר אויך געהאלפן, פארוואס עפעס א פיס? און וואס האט ער אנגעכאפט אין א פיס? א פיס איז דאך לויטער ביינער. איז צו דעם ששים האט ער זיך יא מצרף געווען די ביינער, צו דעם טרייפן נישט, איז געווען זעכציק מאל אזויפיל, און דער יצר הרע ווייסט דאך יעדער איז א שטיקל בארימער, און אז קיינער, ער האט דערווייל געפרעגט נאך איינעם און נאך איינעם און נאך איינעם און קיינער, אלע האבן געזאגט כשר, און דער נאַר האָט מיך געשטופּט און איך האָב אויפֿגעהויבן די האַנט. ער האָט מיך געפֿרעגט און איך האָב געזאָגט, אַלע האָבן געזאָגט, טרײף, און איך האָב געזאָגט, כּשר. כּשר, האָבן זיך אַלע אַרומגעקוקט, װאָס, װיִאַזױ איז דאָס מעגלעך? און ער פֿרעגט מיך, און איך האָב געדענקט דאָס לשון פֿון מחבר, אַז האָב איך געגעבן אַ זאָג אָפּ, דאָס האָט מען מיך מער נישט געפֿרעגט קײן אײן פֿראַגע. איך בין געװען אַ געמאַכטער מענטש. אבער קיין רב בין איך סייווי נישט געווארן, אבער ליב תורה האב איך עד היום הזה. איך בין שוין אויך נישט קיין חסיד וואס פארט צו א רעבין, אבער די פרייד פון חסידות איז נאך דא אין מיר. וואס איז די גרויסקייט פון א רעבין? ווי אזוי האט טאקע א א איד געקענט מאכן א רעוואלוציע אן ארמעיען אן אן די פובליסיטי וואס מען האט היינט, ווי אזוי האט ער געקענט פארכאפן א וועלט און מאכן אן איבערקערעניש אין אידישן לעבן? ס'איז דא א א א גמרא זאגט אז ברא כרעא דאבוה דאס מיינט א זון. איז די קני פון טאטן. וואס הייסט די קני? דער ענטפער איז, די קני קען מאכן א מענטש גרעסער און קען אים מאכן קלענער. מען בייגט איין די קני און מען איז קליין, מען שטייפט אויס די קני און מען איז גרויס. אז דער זון קען מאכן א טאטן גרויס און קען מאכן א טאטן קליין, דאס זעלבע איז אין חסידים, אין תלמידים, א תלמיד איז אויך ווי א זון. דער תלמיד קען מאכן זיין רעבין גרויס און דער תלמיד קען אויך מאכן זיין רעבין קליין. די גרויסקייט פון די צדיקים איז באשטאנען אין דעם ווייל די גרויסקייט ליגט נישט אין איין מענטש נאר די גרויסקייט ליגט אין פאלק. דאקטער קלעפפיש האט גערעדט וועגן די גזירות ת"ח ות"ט וועגן יענע וויסטע פאגראמען וואס האבן חרוב געמאכט האלב פוילן. אויסגעקוילעט די מענטשן, אויסגעראַבעוועט זייערע פאַרמעגנס, צוגענומען מענטשן אין געפאַנגענשאַפט. נאָך אין דעם זעלביקן יאָר איז זיך צוזאַמענגעקומען דער ועד און מע האָט אַוועק, מע האָט אויסגעטאָן דאָס צירונג און אַוועקגעגעבן, נישט חלילה ווי עס איז באַשריבן אין אין קנעכט ביי באַשעוויסן, און מע האָט געאַסרט פון מאַכן גרויסע חתונות, און מען האט גע'אסר'ט, גענומען אויף זיך ס'זאל נישט זיין קיין שום לוקסוס, און מען האט אוועקגעגעבן וואס מען האט געהאט אויסצולייזן די געפאנגענע, צו שפייזן די אלמנות, אויפצושטעלן ישיבות און חדרים מען זאל ווייטער לערנען, און ס'זאל ווייטער צוריקגעשטעלט דאס אידישע וויטאלע לעבן. פון פוילישן אידנטום זאל ווייטער גיין בארג ארויף נאך אזא ריזיגן חורבן. און איך נעם פאר א ביישפיל מיין משפחה. איך בין דער עלעפטער דור פון חכם צבי. דער זיידע פון חכם דער זיידע פון חכם צבי איז געווען רב אין אובין, געבוירן און געלערנט אין פוילן. דער חכם צבי איז געווען א חכם אין א ספרדישע קהילה אין טערקיי, דערנאך איז ער געווארן א רב אין די דריי קהילות האמבורג, אלטונא און זיין איידעם איז געווען רב אין אמסטערדאם. זײַן אייניקל איז געווען הויפּט-רבֿ פֿון בערלין. זײַן אור-אייניקל רב שלמה איז געווען הויפּט-רבֿ אין לאָנדאָן. איך וואָלט אײַך געקענט גיין ווײַטער. אַלע, אַלע זיי, אַפֿילו רב שלמה, וואָס איז געבוירן געוואָרן אין לאָנדאָן, איז געפֿאָרן קיין פּוילן לערנען. און דאס איז דער כח פון פאלק וואס האט ארויסגעגעבן גרויסע פירערס און געהאלפן די פרייד וואס איז דא אין פאלק, דער אידישער זשואַ דע וויווער וואס האט געמאכט דערצו אז נישט קיין חורבן און נישט קיין פאגראמען, מען האט געקענט אויסהרג'ענען מענטשן. אבער נישט דאס פאלק, און דאס פאלק איז געבליבן עד היום הזה, און פון יענע פרייד זענען אונז געבליבן מעשות, און איך באמי זיך אויף וויפיל עס שטייען מיינע כוחות זיך צו טיילן מיט אייך פון די מעשות וואס איך געדענק.
רבותי, מיר פארענדיגן באלד אין א מינוט, אבער פריער האב איך באגריסט געסט וועלכע זענען געקומען פון אויסלאנד, כ'וויל איצטער באגריסן צוויי מענטשן וועלכע זענען אריינגעקומען שפעטער אביסל, דאקטער קרוניץ און לייווי בעקער.

איז מיר איינגעפאלן צו זאגן עפעס אנדערש, און איך וועל אייך בעטן איין מינוט ווארטן. אין לובלין ווייסט איר איז געווען א גרויסע ישיבה, און דער ראש ישיבה איז געווען הרב שפירא, איז געקומען צו אים א איד פון אמעריקע און האט געזאגט, הרב שפירא וויפיל תלמידים האט איר? זאגט ער, איך האב ברוך השם פֿינף הונדערט תלמידים. זאגט ער, אווא, וועט איר האבן פֿינף הונדערט רבנים. זאגט ער, נו, חס ושלום, כ'וויל האבן צוויי רבנים און פֿיר הונדערט אַכט און נײַנציק אידן וואס זענען א מבין אויף א רב. מיר האבן היינט געהאט דאס פארגעניגן צו האבן א רב וואס איז אליין א בן הרב, מיר האבן געהאט דאס פארגעניגן צו האבן א אידישן שרייבער וואס איז א בן הרב, אבער מיר קענען זאגן אויף זיך אליין, מיר זענען א מבין אויף זיי ווי א בן הרב און א אידישן שרייבער, א גוטע נאכט, אלעס גוטס.

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנד, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער.